סאו קאנטיניואינג אין די פראדזשעקט לקוטי שיחות, ווי לערנען דיס וויק שבת פרשת בהעלותך, און ווי גאנא לערן א שיחה אין לקוטי שיחות חלק כג, די פירסט שיחה אין פרשת בהעלותך. איים נאט גאנא סעי עניטינג אבאוט די שיחה, ביקאז איף איים גאנא סטארט איים נאט גאנא פיניש, איטס זשאסט

אות אלף, אויפן פסוק וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמר, אין דיס פרשה אין פרשת בהעלותך ווי גאנע לערנען מיר שוין, ווי לערנט איט אם ירצה השם אין חת"ת אלרעדי, גאנע ריעד איט אן שבת, דעט דער אייבישטער ספאוק צו משה רבינו במדבר סיני, סעקאנד יער ווען דעי קעים אוט אוו מצרים, ווי קעים אוט אוו מצרים ט"ו ניסן,

בהמשך לזה, די פרשה פון פסח שני, דערס טו טינגס דער, נאמבער וואן דעי שוד דו א פסח, וואט העפענס איף פיפל דעט קענט דו א פסח דעט יער אין די מדבר, סאו דערס גאנא בי א פסח שני. שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער, רשי ברינגס דאון פון חומש בחודש הראשון, און איז מפרש, רשי איז עקספלעינינג, לשון אוו רשי, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר.

כדלקמן סעיף ג' ווי גאנא גאו טו די אדער האלף אוו די רשי ענד סי וואט רשי וואנטס דער נאו ווי גאנא אנלי טאלק אבאוט דיס פארט אוו רשי דארף מען פארשטיין דער ענין פון אין מוקדם ומאוחר בתורה ווייס מען שוין פון פריער מ'האט שוין געלערנט מ'האט שוין מ'האט שוין עס אפגעלערנט פון כמה פסוקים שלפני זה ווי רשי האט געזאגט בפירושו די רבי אנדערליינד רשי, רשי הימסעלף סעד איט ארעדי סאו מעני טיימס, גלייך אין דער ערשטער סדרה בראשית בסופה, אויפן פסוק לא ידון רוחי באדם, והיו ימיו מאה ועשרים שנה, און על דרך זה כמה פעמים לאחריזה. די רבי סעז לייק דיס, איט סעז פשוט געוואלדיג געשמאק, די רבי סעז דעט, איט סעז א פסוק אין בראשית, ונח בן חמש מאות שנה ויולד את יפת.

א האנדערט יערס, סאו יו קאנטרעדיקטינג יור סעלף, היר איט סעז ונח בן חמש מאות שנה ויולד את יפת, היר איט סעז והיו ימיו מאה ועשרים, ענד סטארט די מבול האנדערט יערס, סאו רשי סעז אין מוקדם ומאוחר בתורה, סאו ווען רעדט א סטארי אין בעגינינג אוו בראשית, דעט איט סעז אין מוקדם ומאוחר, וואט העפענס, די גזירה אוו והיו ימיו מאה ועשרים וואס בעפאר יפת וואס בארן, דיס איז וואן, ענד איי טינק פשוט פאר די ענין אוו געשמאקייט איים גאנע ברינג טו מאר, טו מאר אנבעליוועבל עקזעמפלס דעט רשי רשי סעד איט, פרשת וישלח פרשת וישלח שטייט ויגווע יצחק, יצחק פעסט אוועי, רבונו של עולם, יצחק פעסט אוועי אין וישלח? וישב איז יוסף סאלד, יצחק פעסט אוועי טוועלוו יערס עפטער יוסף וואס סאלד,

היז אין מצרים האו דיד הי טעיק די מטה אלקים פראם יתרו סאו רשי סעז אין מוקדם ומאוחר תורה דאזנט העוו טו טעל יו דעט הי טוק די מטה ענד הי ווענט טו מצרים סאו ווי סי אורעדי רשי הימסעלף אין סאו מעני פלעיסעס סעז ענד היר קאמס רשי ענד סעז נאו היר יו לערנינג אאוט דעט אין מוקדם ומאוחר בתורה נאך מער עס סטארט

עוורי דעי די משכון וואס ערעקטעד ענד עט נייט וואס טעיקן אפארט סעווען דעיס ויהי ביום השמיני די עיט דעי ווי פוט איט אפ וואט העפענס דען ביום כלות משה ווען וואס איט ראש חודש ניסן פראם כ"ג אדר טו ראש חודש ניסן וואס שבעת ימי המילואים ראש חודש ניסן טוט אפ מיט די משכון טוט אפ ענד די נשיאים סטארטעד ברענגינג עוורי דעי אנאדער נשיא א קרבן ווען דיד דיס העפען אין ניסן

די רבי אין אות ב איז גאנא גיוו די ענסער, ווערי געשמאק אין סימפל ענסער, אלסא א דיוק אין עוורי ווארד אין רשי ווי'ל העוו די ענסער, אין אות ג ווי גאנא גאו טו די סעקאנד האף אוו רשי, אלסא ביוטיפול, מאסט ביוטיפול, די ביאור בזה, די חידוש דא איז יו העוו די קי, די קי וואט די רבי איז גיווינג אס די סיד אר די גרעין, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה וואס דעם לשון האט רשי נישט געזאגט אין די פריערדיגע ערטער, דערס סאמטינג היער נאו רשי דאזענט סעי לייק אין די אולד סטארי ביי ולא ידון רוחי די סטארי וויט יצחק'ס פעסינג אוועי די סטארי וויט משה'ס גאוינג טו מצרים איט דאזענט סעי דעט דיס לשון איט סעיז אין מוקדם היער איט סעיז אנאדער טינג איט סעיז סדר און לעיטער די רבי איז גאנא יוז אלסא די ענין פון למדת אלסא א ספעשל טינג נאו לעטס יוז די ענין אוו סדר די ערטער די ערטער פריער וואו רשי זאגט אין מוקדם ומאוחר בתורה איז עס בנוגע א געוויסער פרשה בתורה א ספעשל טינג אדער א דיבור פון אויבערשטן וואס שטייט שלא במקומו, שטייט ווי ביי יצחק און יצחק דידנט דיי דען, סאו רשי העס טו קאם ענד סעי דעט איטס נאט. און אין די פאלן איז נישט אזא קשיא דער שינוי הסדר, ווען מען לערנט דאוס פלעיסעס איטס נאט סאו הארד, וויי? ווייל תורה איז נישט א ספר דברי הימים וואס דערציילט סדר המאורעות אינעם זמן ווען יעדער ציווי איז געזאגט געווארן, תורה איז נאט א כראנאלאדזשיקל אר א היסטארי בוק דעט טעלס יו ווען עט העפענד. רשי איז אין די אלע ערטער וואו ער איז מפרש אז אין מוקדם ומאוחר בתורה, קומט בלויז באווארענען אז מען זאל נישט האבן קיין טעות אין זמן המאורע אדער אין זמן הציווי, ווען דאס איז נוגע צו פשוטו של מקרא דארט אדער במקום אחר. ס'איז נוגע פשוטו של מקרא דארט איז ביי די סטארי ולא ידון רוחי. יו דזשאסט סעד דעט נוח וואס פייוו האנדערט יערס, יו סעי דעט איים גאנע גיוו אים א האנדערט ענד טווענטי יערס פראם דען, און דען איט סעיס ונח בן שש מאות שנה. סאו די בן חמש למקרא העס א קשיא רייט אן די ספאט.

דעטס וויי איטס אין ברעקעטס ביקאוס די רבי סטאפס פרום די ענסער אוו אן דיס ענד הי גיווס די ענסער אן דעט. על פי זה איז מובן פארוואס רשי זאגט נישט פריער אויפן פסוק ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן אדער ביי וישלחו מן המחנה אז אין מוקדם ומאוחר בתורה ווייל במקום אחר איז רשי מפרש דערמיט ווען די פרשה איז געזאגט געווארן און דא שטייט עס בפירוש

סאו רשי מאסט סעי סאמטינג היער, ווען די תורה סעיס קליערלי ווען איט העפענס, רשי דאזענט העוו טו טעל יו, איי טאלד יו ארעדי אין בראשית דעט אין מוקדם ומאוחר, איי יו סי אין פרשת נשא דעט סעיס ויהי ביום כלות משה, ווען וואס כלות משה? ראש חודש ניסן, סאו יור סעלף יו נאו, איי דאנט העוו טו גיוו יו די ענסער, ביוטיפול, דעטס וויי רשי דאזענט סעי נאטינג עלס. נאו ווי גאנא קאם בעק טו אויער רשי וואט אויער רשי סעאינג סאו לעטס גאו בעק טו די פריוויעס פאראגראף די רבי סעט אין די אדער פלעיסעס די רשי סעט אין מוקדם ומאוחר בתורה איז ביקאויז דער איז א דער איז א קוועשן הי טאלד מי ווייט ביי יצחק הי דידנט דיי סאו תורה סעז אין מוקדם ומאוחר היר איז קאמפליטלי דיפרענט אבער בנדון דידן אבער you know what we see here let me say it uh, without inside and inside going to come fast we see a major difference there's only two places that we see that the Torah is trying to emphasize when it happened

דיס איז למדת, דעטס וויי איט סעז למדת, דער איז א ניו לימוד, און אנאדער טינג, אין סדר בתורה, נאט אין מוקדם ומאוחר, ביוטיפול, איטס א ניו טינג, איווען ווען די תורה איז עמפעסייזינג ווען איט העפענס, איטס אלסא אין סדר מוקדם ומאוחר, עז ווי גאנא סי אינסייד, בנדון דידן אבער זעט מען אז דער פסוק קומט מדגיש זיין דעם סדר, די תורה קומט מדגיש זיין דעם סדר וזמן פון די ציוויים ומאורעות, סיי בפרשתנו וידבר ה' אל משה במדבר סיני, אנדערליין, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, וועט עס גאר זיין ניסן, סיי בראש הספר וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, און אף על פי כן שטייען די פרשיות איינע בנוגע דער צווייטער בהיפך הסדר, וויי איז ער? סאו ס'איז סאמטינג ניו דעט רשי העז טו סטאפ ענד טעל מי וואט איט איז, וואט איז רשי סעיאינג? איז רשי מפרש למדת, יעס, היער ווי לערן סאמטינג ניו, דעט איווען ווען די תורה איז עמפעסייזינג דעט אין טו פלעיסעס די דעיטס ענד איטס אפעסיט ריטען, במדבר איז אין אייר ענד אלסא איז אין איטס אין מוקדם ומאוחר בתורה. דא לערנט מען ארויס א חידוש אז אין עוד אז אין סדר מוקדם אגען אנדערליין אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה אויך ווען די תורה איז מדגיש דעם זמן פון ענינים וציוויים וואס ווי עס זעהט אויס ווייל וויל תורה דערמיט דערציילן דעם סדר פון די צוויי מאורעות די תורה וואנטס טו טעל אס ווען ער רעדט סאו פוט איט אין די רייט ארדער דער רבי זאגט ניין, קען אויך דאן זיין אז אין סדר מוקדם מאוחר בתורה. סאו ווי העוו די ביוטיפול קוועשן, ווי העוו די ביוטיפול ענסער, נאו מאר קוועשן, דיס איז וואן פארט אוו די רשי, נאו ווי גאנא גאו טו די אדער פארט אוו די רשי. וויי שודנט בי מכאן, לעט איט בי מכאן, אין סדר מוקדם מאוחר בתורה. יו העוו א גוד פוינט, יו העוו א גוד פוינט, די נעקסט פאראגראף איז קאמינג, אן אנבעליוועבל טינג, דעט רשי דזשענערל ברענגס מדרש, ברענגס גמרא, ברענגס ספרי, ברענגס ספרא, דאזנט אלוועיס ברענג די סעים טינג וואט איט סעז דער הי עדס הי טעיקס אף וואט איז נוגע צו פשוטו של מקרא רשי אין די סעים טינג איז טשעינדשינג פראם די ספרי וויט דיס ווארד ספרי סעט סאמטינג עלס און רשי ביקאוז איט קאמס טו טיטש אס סאמטינג ווערי גוד דיס איז די עמפעסיס אוו למדת און ללמדך וויל סי סון איטס קאמינג אפ אין ספרי ווערי נייס גוט אקעי וויר קאנטיניואינג אין אות גימל ווייטער איז רשי ממשיך

בהשקפה ראשונה איז נישט מובן, וויבאלד אז רש י סעז הימסעלף למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, וואס איז די שאלה למה לא פתח בזו? ער האט דאך ערשט געזאגט רש י הימסעלף דזשאסט סעד אז דאס איז דערפאר ווייל אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, פינישט, נאו קוועשן. און דער רבי איז גאוינג טו גאו פערדער איווען, ווען מען זעט די מקור פון פירוש רש י אין גמרא, גמרא אין פסחים סעז אז נאכדעם ווי די גמרא פירט אויס זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה די גמרא עסקס די סעים קוועשן רש"י טעיקס איט פראם די גמרא די גמרא עסקס האו קאם דעט יו סטארט וויט וויט אייר אנד דען יו גאו טו ניסן פון די גמרא סעז זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר און די גמרא דאזנט עסק למה לא פתח גמרא סטאפס ביקאז דערס נאו קוועשן איף יו טעל מי דעט דערס אין מוקדם ומאוחר דערס נאו קוועשן און די גמרא איז נישט מבאר דעם טעם פאר וואס די תורה הויבט נישט אן מיט דער פרשה און אזוי אויך אין ספרי ספרי אלסו איז נאט קאנטיניוינג סאו ווי העוו א ביוטיפול ביוטיפול קוועשן אין פירסט גלענס עז ווי לוק עט רש"י וואטס גאוינג אן יו קאנטראדיקטינג יורסעלף בפשטות וואלט מען געקענט דער רביס גאנע טריי טו גיוו א ענסער דער רביס גאנע סעי איי קענט יוז איט פשוטו של מקרא דען דער רביס גאנע גיב די חידוש נפלא ביותר וואטס גאוינג אן בפשטות וואלט מען געקענט ענטפערן אז רש"י איז מדייק בלשונו למדת נישט ווי אין ספרי ללמדך, דאס הייסט אז לויטן ספרי האט די תורה משנה געווען דעם סדר כדי אונז צו לערנען ללמדך אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, מה שאין כן לויט רש י, למדת מיינט דאס נישט אז צוליב דעם האט די תורה משנה געווען דעם סדר, נאר אז פון דעם לערנען מיר ארויס אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. די רבי סעז ביוטיפול, ווען יו סעי ללמדך מיענס וויי איז די תורה דואינג איט, דיס איז וואט די תורה איז קאמינג טו טעל יו, דעט דער איז נאו אין מוקדם ומאוחר בתורה.

דער רבי סעד איי דידנט פיניש דער רביס די די די רייע און דעריבער ווערט די שאלה ביקאוז ווי סעי דעט איטס נאט ספעסיפיקלי פאר דעט ולמה לא פתח בזו ווייל ווי באוואוסט איז דארט וואו דארט וואו מ'זאגט אין מוקדם ומאוחר אין מוקדם ומאוחר בתורה האט אבער די תורה א כוונה והסברה אויף דעם עז איי סעד ביפאר די תורה נאוז וויי אויף דעם סדר פון קדימה ואיחור אין וועלכן די פרשיות זיינען געשריבן געווארן נאו איטס אנדערסטוד וויי וויי רשי איז סעאינג למה לא פתח בזו עס איז אבער נאכאלץ נישט גלאטיג נאו דער רבי איז גאנע סעי וויי איי קענט יוז איט אבער נאכאלץ נישט גלאטיג לפי זה איז די שאלה געוואלדיגע שווערע שאלות דער רבי איז גאנע עסק אנבעליוועבל שאלות דעט ווי קענט סעי איט און די קוועשן וויל געט איווען מאר סטראנגער וויי דאז רש"י סטארט וויט עס איז אבער נאכאלץ נישט גלאטיג לפי זה איז די שאלה די שאלה איז נישט למה לא פתח בזו נאר פאר וואס די תורה האט דער רבי גיבט טו קוועשנס אלף משנה סדר געווען די שאלה איז וויי יו סטארטעד וויי יו דידנט סטארט וויט דיס שטיי וויי דיד יו טשעינדזש דעטס קוועסטשן נאמבער וואן בית האט מקדים געווען יענע פרשה לוק האו ביוטיפול די רבי ברינגס איט אפ ווען איי קאם טו פרשת בהעלותך ענד איי סי קרבן פסח וואט איז די קוועסטשן וויי דיד יו סטארט וויט במדבר ענד נאט וויט בהעלותך די קוועסטשן איז נאט וויי דיד יו סטארט וויט בהעלותך it's a it's a it's a question like this this is not the question and rashi is still asking it like this must be something else here בית האט מקדים געווען יענע פרשה, וויי דיד יו סטארט מיט במדבר, ניי וויי דידנט יו סטארט וויט דיס, האט רש"י געדארפט פרעגן ניט למה לא פתח בזו, נאר למה שינה הסדר נאמבער וואן, ולמה פתח בפרשה, יו וואנט יוז די ווארט פתח? למה פתח בבמדבר, נישט למה לא פתח בזו, דו האלט עס איט וועי, וכיוצא בזה, דיס איז וואן קוועשן, אויך פאדערט ביאור דער לשון פון רש"י'ס קשיא, ולמה לא פתח און נישט למה לא הקדים וכיוצא בזה. סאמטינג ליגט דא, ער קאמס אוט וויט רשי דעט די פראבלעם איז דעט וויי דידנט הי סטארט די חומש וויט דעט, וויי דידנט הי סעי למה לא הקדים, וואט איז די אינאוועישן היר דעט הי סעיז למה לא פסח, דיס איז א ליטל ביט אוו די ענסער אלסא, דעט רשי טרייס טו טעל אס סאמטינג וויט דיס לא פסח. אות ד', נאו וויר גאנע קאם טו די ענסער, אות ד', אויך דארף מען פארשטיין דעם תירוץ פון רשי,

וואט איז די אימבערסמענט? רבונו של עולם וואטס די אימבערסמענט? אגען, רשי האט פריער שוין מפרש געווען אז תלה הכתוב מצוה זו קרבן פסח בביאותם לארץ, ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד שעשו בשנה השנית, על פי הדיבור, דאס הייסט זיי זענען בפירוש נצטווה געווארן בהקרבתו נאר אין ארץ ישראל. איט סעז אין פרשת בא.

אשר לא ציווה אותם, נדב ואביהוא, אין פרשת שמיני. סא וואט דאז רשי וואנט? ואדרבה, די הקרבה במדבר איז געווען בלויז על פי הדיבור, אנלי ביקאוז דער אייבישטער טאלד דעם טו דו איט. נאו דיס קוועשאן אר עסקינג, אלל די מפרשים אר עסקינג די סעים קוועשאן, וואטס די פראבלעם מיט די גנות? סא תוספות, מפרשי רשי, תוספות אין, איי טינק תוספות אין קידושין, ווער איז איט?

אין אונזער פרשה פון פסח ווערט נישט דערמאנט אז צוליב עוון המרגלים וועט מען נישט אריין אין ארץ ישראל, ואדרבה ווייטער אין פרשתנו שטייט אז משה האט געזאגט נוסעים אנחנו אל המקום פירוש רשי, מיד עד ג' ימים אנו נכנסים לארץ, שבמסע זה הראשון נסעו על מנת להיכנס לארץ ישראל, איז דא בכלל נישט דערמאנט גנותן של ישראל. יו טעלינג מי וויי? דעטס ביקאוז דעי וואר פאר יערס אין די מדבר, דיס וואס די דיס וואס די אימבערעסמענט.

די גנות אין דעם וואס נשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה, נישט די הקרבה פון פסח, ס'נאט טו דו וויט פסח, ביי פסח. נאמבער טו, אויב מ'זאל דאס פאררעכענען אלס גנות, איף יו קאונט דיס עז א אימבערעסמענט, איז דאס שייך נישט בלויז צו קרבן פסח, נאר צו אלע מצוות. עני מצוה דעט דעי דידענט דו אין מדבר איז א גנות, וועלכע זענען תלויות בארץ וקנית. זיי לאזט דעי דידנט דו פאר אין פאר יעירס דעי דידנט דו מעשר דעי דידנט דו שמיטה דעי דידנט דו תרומה דעי דידנט דו ביכורים דעי דידנט דו אל דיס טינגס וויי דוקא פסח וואס פסח די פראבלעם פאסט דאך נישט מייחס זיין די גנות איטס נאט איט דאזנט מעיק סענס טו מעיק רילעיט די עמבערעסמענט אנלי טו פסח דוקא ואדרבה דער רבי איווען מאר דו קא געשמאק מער גנות איז אין די אלע אנדערע מצוות פון דעם סוג ווייל זיי האט מען נישט מקיים געווען במדבר אפילו לא פעם אחת

די די וואס די די די פרעיז דעט רשי איז יוזינג לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל איז נישט גלאטיג אויב תורה וויל נישט ברענגען גנותן של ישראל פארוואס דארף איבערהויפט דערציילן גנותן של ישראל איף יו דאנט וואנע טאק אבאט גנות דאנט מענטשן בכלל דאנט מענטשן איט עז דער רבי סעס דער רבי ברענגט דאון אין דער הערה וגם בספר דברים משה רבינו דידנט וואנע עמבערעס די אידן סאו הי סעד סאטש ברמז דעט נאבאדי אנדערסטוד רשי העס טו טויל און אנדערסטענד ווען איט סעס ודי זהב סאו רשי סעס דערס נאו פלעיס דעטס קאלד די זהב משה רבנו טעלס דעם אל די פלעיסעס דעט ווער נאט גוד דערס נאו פלעיס אוו די זהב רשי העס טו עקספלעין וואט איט איז דעי העד א לאט אוו גאלד און עווריטינג אלדאו ווען איט קעם לעיטער אין דברים הי טאלד דעם קליערלי אין די פעיס דעט יו סענד מרגלים און יו דיד נאט גוד באט ווען איט קאמס טו חומש בראשית אין דברים איט דאזנט סעי איז דערפון מובן די רבי איז קאמינג אפ וויט א אנבעליוועבל טינג זשאסט אנבעליוועבל איי דאנט נאו

וואס דער מיט רבי איז טורנינג טורנינג איט אראונד טו א קאמפליטלי דיפרענט דיפרענט טינג אקעי איז דערפון מובן אז דער עיקר קפידא דערביי איז בנוגע דער פרשה שבראש הספר דעטס וואס רשי סעס ולמה לא פתח בזו ווייל די פתיחה פון א ספר וכייצא בזה דארף זיין מיט אן עניין פון חיבתן של ישראל מיר קענען ברענגען זיין ווערי ביוטיפול אין עווערי חומש ווער דער איז אין די פייוו חומשים ווי סי די סטארטינג איז חיבתן של ישראל מיר געפינען טאקע אז די פתיחה פון יעדן ספר פון די ג' ספרים שבתורה אין וועלכע עס רעדט זיך וועגן אידן שמות ויקרא און במדבר איר איז דער רבי ברענגט די הערה אויף דברים די מין דברים איז אלסאו חיבתן של ישראל איז מיט אן ענין של חיבה פון אידן ווער דו ווי סי איט רשי איז מפרש אין דער התחלה פון יעדן ספר רשי איז דאס זעלבע איז עקספלעינינג אין עווערי ספר אין

ועל דרך זה, די ספר בראשית, וואס רעדט וועגן בריאת כל העולם כולו, זאגט גלייך רשי, מה טעם? פתח בבראשית, אז די קשיא, וואט איז, איט שוד העוו בין סטארטינג וויט החודש הזה לכם. די רבי סעס אז די כוונה דערפון של הפתיחה איז כח מעשיו הגיד לעמו. טו וואט לתת להם נחלת גוים די איידיע איז די אהבת ישראל באלד אז אויף דעם ענין וועגן פתיחת ספר שבתורה ווייסט מען שוין פון די פריערדיגע ספרים ווי נאו אלרעדי פראם די פריוויעס ספרים דעט דעס וואס סטארט וויט איין אויף חיבוסן של ישראל מוז מען זאגן אז די שאלה פון רשי דא ולמה לא פתח בזו איז ווייל די פרשה זו דריקט אויס די מעלה און חביבות פון אידן און דערפאר וואלט לכאורה געווען מער מתאים אז זאל זיין די פתיחה פון די ספר במדבר דער רבי סעס דעט ווי גאנע סי אין דיס סטארי פונעם קרבן פסח סאטש א מעלה, און דעטס וויי למה לא פתח בזו, איטס א הייער מעלה דען מנאן בגלל חיבתם, געוואלדיג פשוט געוואלדיג וואס ער האט געמאכט, א נו לייט א נו רש"י, קאמפליטלי א נו רש"י, רש"י איז סטארטינג וויט לשון פתח וויי, איז סטארטינג ביקאוז היז קאמינג טו טעל אס די איידיע דעט הי שוד האוו בין סטארטינג וויט דיס פרשה הי דאזענט סעי למה למה פתח בההוא סעז למה לא פתח בזו סעי דעט היר רבונו של עולם יו האוו סאטש א ביוטיפול טינג עז ווי גאנע סי פערדער אות וא"ו ביאור הדבר נאו ווי גאנע קאם טו די אנסער חומש ויקרא איז רובו ככולו ציוויים פון דעם אויבערשטן וואס זענען געזאגט געווארן צו משה לאחר הקמת המשכן חומש א חומש א חומש וואטס איט קאלט איז קאלט איז קאלט חומש הפקודים דיס איז קאלט תורת כהנים איז קאלט חומש הקרבן ספר הקרבן ספר הקרבנות און חומש במדבר רעדט וועגן די ציוויים און דעם סדר המאורעות און הנהגות וואס די תורה טעלס אס האו אידן קאנדאקטעד דעמסעלף און דיד די מצוות אין מדבר און במילא געווען מתאים אז די פתיחה פון ספר במדבר וויבאלד ווי טאלקינג אבאוט די הנהגות און דער אויבערשטער טאלד דעם און האו דעי דיד סאו סטארט מיט דיס די חומש במדבר וויי אז די פתיחה פון ספר במדבר זאל זיין מיט דער מעלה פון אידן ווי זיי האבן מקיים געווען בפועל ציווי השם במדבר איז בעיקרו איז די ציוויים במדבר איז עז דעי דיד סטארט די חומש וויט דעט ויעשו וואט דו זיי ויעשו עס א פסח ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל בשלימותו ובמילואו אל אל אידן און מקריב ווען דעם קורבן השם במועדו אין משכון וועס דארף זיין עד כדי התפילה בני גאון unbelievable there was not one Jew that would say um, uh, my dear Moshe Rabbeinu

טו קוועשענס, נאמבער וואן איז וואס וויבאלד אז אונזער פרשה קומט פריער בזמן, סאו יו שוד האוו סטארטעד איט ביפאר, וואלט מען וואלט מער מתאים געווען צו זאגן די פרשה מיט איר חביבות, דער רבי סעז אנאדער טינג א דיפער טינג, איז די חיבה וואס מתוך חיבתם מונה אותם נישט קיין דבר חדש, הי אלרעדי קאונטעד דעם ביקאוז הי לאווד דעם, אין שמות, אין במדבר אגען, בעטער סטארט וויט דיס וואן א נו טינג חיבתם, דאנט גאו דאנט גאו וויט דיס דאנט גיוו מי דיס אגען די סעים טינג, איטס נאט א דבר חדש עס ווערט שוין געבראכט בריש ספר שמות וואלט דאך געווען מער מתאים מאטש מאר פיט אז די פתיחה זאל זיין מיט אונזער פרשה און ביי די וועי איז דער רבי גאנע גיוו א ביוטיפול טינג אלסא איף יו וואלד האוו סטארטעד פרשה ביי חומש במדבר מיט די סטארי פון קרבן פסח וואלד האוו בין אין בראשית שמות ויקרא במדבר הייער און הייער און הייער די עדווענטעדזש און די סופיריאריטי און די לאוו אויף די אייבישטער צו די אידן לעטס סי האו די רבי איז מעיקינג איט יש להוסיף בדרך אגב דעמאלט דעמאלט וואלט געווען די פתיחה פון סדר די פתיחות פון די פיר פון די פאר חומשים בסדר פון מעלין בקודש זו למעלה מזו פתיחת ספר שמות איז די חיבה פון אידן מצד עצמם הי קאונט דעם דער אויבערשטער לאווס די אידן הי קאונטס דעם וואס דריקט זיך אויס אין דעם אין דעם וואס מנאן דער קאונטינג די פתיחה פון ספר ויקרא איז די חיבה פון אויבערשטן צו אידן אין ענין הציוויים והמצוות א הייער לעוועל איטס נאט אנלי די אידן די אידן איז דער אויבערשטער איז קאמענדינג דעם וואס דריקט זיך אויס אין דעם וואס פאר אלע ציוויים איז געווען קדמה קריאה לשון חיבה און דאס איז דאס טאמעס איז ווען דער אויב ווענעווער דער אויבערשטער געיוו משה רבינו סאמטינג ויקרא אל משה לשון חיבה

די פתיחה פון דעם ספר שלח אז ספר במדבר וואלט דאן געווען מיט דער מעלה וחיבה פון אידן אין דעם וואס דער אויבערשטער האט זיי דאן אנגעזאגט אחרי הקמת המשכן א מצווה מיוחדת א ספעציעל מצווה וואס מצד עצמם זיינען זיי דעמאלט אין מדבר נישט געווען מחויב דעי'ר נאט מחויב טו דו וואס דאס אליין ווייזט שוין אויף שבחם וחיבתם סא דיס שאוז די ביוטיפול לאו טו די לאו טו די די אידן האבן מקיים געווען די מצוה נאכדעם, האט ער מקריב געווען דעם קרבן אין משכן בשלימות, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל, כנזכר לעיל. און דער רבי איז נאט פינישט, דער רבי איז גאנע ברינג אנאדער מאר עדווענטעדזש און מעלה אין אידן, וויט דיס קרבן פסח דעט דעי דיד אין מדבר. נאך מער, דא דריקט זיך אויס, היער איז בינג עקספרעסד טו מאר טינגס, א' די מעלה און שבח פון אידן, די עדווענטעדזש און די פרעיז אויף אידן, ווי שטארק זיי האבן געוואלט מקיים זיין ציווי השם,

דיס גרופ פיו פיפל דעט דעי קודנט דא די קרבן פסח קוד העוו טאלד דעם יו נאו דער איז א הלכה עבר זמנו בטל קרבנו פיניש יו דידנט דא דער אייבישטער דידנט די חיבה פון אידן אנדערליין דעם אייבישטן אז ער האט אנגענומען זייער טענה ובקשה למה נגרע געגעבן זיי א געלעגנהייט צו משלים זיין דעם חסרון און מקריב זיין קרבן פסח שני סא וואט בעטער קוד יו פיינד טו סטארט חומש במדבר סא סא די סא נאו די קוועשן איז וויי טאקע נאט רש"י איז קאמינג טו טעל אס גנות דער רבי איז גאנע עקספלעין לכאורה איטס גרעיטעסט מעלה רבי איז גאנע ברינג אט א אור חדש וואט איז די גנות אות ז' אויף דעם באווארנט רש"י מפני שהוא גנותן של ישראל וואטס די גנות שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זו בלבד אז די חביבות וואס מ'זעט אין דער פרשה סיי חביבות that they did that with the all might and everything and that בשלימותו ובמילוי הציווי אויף הקרבת הפסח במדבר בתור רשו בפסח שני איט סטיל ברינגס אוט, איט ברינגס אוט וויט איט אן ענין של גנות. וואטס די גנות? גאנע סעי איט אין וואן ווארד וואטס די גנות און דען וועל לערנען איט אינסייד ענד סעי איט אין רש"י'ס ווארדס איטס אנבעליוועבל. יו סא דעט א פיו פיפל וואנטעד טו מעיק א קרבן פסח. דער אייבישטער געיוו יו א מצוה און יו דיד איט עוועריטינג פיין. רבונו של עולם קאמס נעקסט יער וויי דאנט יו גא טו משה רבינו סעי ווי וואנע העוו א פסח. וויי וועיט טיל ארץ ישראל ווי דיד איט לאסט יער ווי וואנט טו דא דיס יער אלסא טערטי ניין יערס נאבאדי עסקט טו דא א פסח וויי דיס איז די גנות וויי די דידנט עסק טו דא איט אף על אף על פי און דער רבי איז קאנטיניונג אף על פי אז תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ סאו איטס נאט דעיר פאלט די תורה סעז קליר בבו בבואכם אל הארץ וועט איר מאכן פסח איז עס אבער נישט ווי אנדערע מצוות וואס זענען תלוי בביאה לארץ וואס זייער עצם חיוב איז שייך נאר ווי מען קען קומען לארץ

יו נאו וואט איט איז? יו העוו טו בי אין די לענד אוו איזרעיל איטס קאנעקטעד טו לענד, די מצוות זענען פארבונדן מיט גוף הארץ, די פירות און תבואות פון ניט אין ארץ ישראל דווקא, דער רבי סעז נאט אנלי דיס נאר אפילו אזוינע עניינים ווי לדוגמא פטר חמור וואס איז ניט שייך צו גוף הארץ, און לדעה אחת בפירוש רש"י איז עס פארבונדן מיט ביאתן לארץ דווקא, איז דער חיוב נאר בביאתן לארץ. רייט? ענד דעי נעווער דיד איט.

דעי דיד איט דער אויבערשטער טאלד דעם טו דו איט דעי דיד איט וואן טיים אז קרבן קרבן פסח איז שייך אויך במדבר ס'איז נאר וואס דער אויבערשטער האט אין איר נישט מחייב געווען מיט גאלע פויט פון ביאתן לארץ יו שוד האב קאם ענד בעג דער אויבערשטער איי וואנט טו דו פסח און נאך מאל זעט מען אין דער פרשה אנאדער אמפסיס אז מצד דער בקשה און טענה פון עטליכע געציילטע אידן למה נגרע האט דער אויבערשטער געגעבן א זמן פון קרבן פסח בי"ד באייר ווען זיי זאלן קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח א זאך וואס מען געפינט נישט ביי קיין אנדער מצווה קומ אידן נאו, דעט איז א ספעשל מצוה דעט דער אייבשטער ליסענט טו א איד און געב אים די מצוה, וואט דו ווי סעי ווען סאמבאדי חס ושלום חס ושלום דאזענט פוט אן תפילין, קוד יו טאמארא פוט אן טווייס תפילין? ס'איז נאו סאטש טינג ווי מען זאגט אז בכלל עבר יומו בטל קרבנו, יו דידנט ברענג די קרבן טאמארא יו קענט ברענג די קרבן איטס גאן ענד דעי סאו דער אייבשטער לעט דעם דו איט, סאו קאם נעקסט יער און סעי איי וואנט טו דו א קרבן פסח. ווערט די שאלה נאו דער רבי איז ברינגינג גאנצע שאלה ווערט די שאלה אפילו ביים בן חמש למקרא א בן חמש למקרא איז אלסא עסקינג קוועשן ווי קומט עס האו איז איט אז די אלע ל"ט שנה וואס אידן זיינען געווען אין מדבר האבן זיי נישט געפאדערט און געבעטן פון אויבערשטן למה נגרע וויי דידנט דעי סעי ווי וואנט טו דו די מצווה אז זיי ווילן מקריב זיין קורבן להשם דעם קורבן פסח ובפרט אז דאס איז געווען דער קורבן וואס האט זיי געראטעוועט אין מצרים און געבראכט צו דער גאולה פון מצרים

קום פסח ס'ווארט דא כמעט אויף מסחרים קום פסח קאמס נעקסט יער זיי רבונו של עולם אווער נעווער קום פסח דיס סעיוו מיין לייף דיס טאק מי אוט אוו מצרים לעמען דא איט אגען אה? ווען? דאכט זיך מיר ס'איז אין חומר אז מצות אלסא.

דעט א פיו פיפל עסקד דעט דעי וואנט טו דו א קרבן האט דער אויבערשטער זיי געגעבן א געלעגנהייט צו מקריב זיין דעם קרבן דער אויבערשטער געב דעם די אפערטוניטי על אחת כמה וכמה ווען אלע אידן אל כל עם ישראל איז קאמינג טו משה רבינו סעי ווי וואנט פסח פשוט דער אויבערשטער וואד גיוו וויסנדיג אז דער קרבן איז נישט גלייך צו שאר מצוות התלויות בארץ כנל איטס נאט לייק אל די מצוות די אדער מצוות דעי קען דו איט איף דעי וואנט דיס דעי דיד אלרעדי דעי קען דו איט עגעין וואלט מען געבעטן און געמאנט ביים אויבערשטן און דעי וואד עסק אז זיי ווילן, געמאנט מיינס דעמענדינג, אז זיי ווילן מקריב זיין קרבן פסח בדיוק ווי זיי האבן דאס געטון במדבר בשנה השנית די סעים עז דעי דיד איט לעסט יער, וואלטן זיי דאס אויסגעפירט. נאו נאו ווי אנדערסטענד וואט רשי איז סעינג, פשוט מבין, אנדערסטוד די רשי דעט רשי סעיד לא פתח, ענד אנדערסטוד די רשי דעט רשי איז סטארטינג וואי וואי וואי דידנט הי סטארט וויט דיס, ענד ענד ענד רשי איז עסקינג למה לא פתח, דאס איז גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד, ווען אידן בעטן ביים אויבערשטן למה נגרע, וואלטן זיי געפועלט און מקריב געווען דעם קרבן כל ארבעים שנה. אווער קוועשן וואס א סימפל קוועשן, האו קוד רש"י סעי איט איז א גנות ווען דער אייבישטער הימסעלף טאלד אים נאט טו דו איט, הי טאלד אים טו דו אנלי וואן טיים, איף דעי גאנע דו איט א סעקאנד טיים דעיר חייב מיתה, סאו וואט איז וואט, נא נא איטס א דיפרענט טינג, וואי דידנט יו עסק, נו לייט, נו לייט, וואי דידנט יו קאם און עסק, און פרוף דעט די פיפל עסקט און דעי גאט א פסח שני נאט אנלי א פסח.

אות ח' לפי זה, ווערט אבער די שאלה ווי קומט עס אז משה ואהרן וכיוצא בזה וכיוצא בהם האבן נישט געבעטן און נישט געפועלט ביים אויבערשטן אז זיי זאלן מקריב זיין דעם קרבן פסח דעם גאנצן משך ל"ט שנה וואטס גאוינג אן היער? משה נאוס וואט איט איז און הי פאר שור וואנטעד טו דו איט. איז דער ביאור בזה בפנימיות העניין. נשיאי ישראל איז לכל לראש וכל ענינם טראכטן און טון וועגן אידן, זייער האול לייף איז טו דו פאר אידן, ביז ווי מען געפינט ביי משה'ן אז ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, נישט נאר מסירת הגוף נאר אויך מסירת הנפש, ווי ער האט געזאגט ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, הי פוט הימסעלף אין דעינדזשער ענד סאו מאטש דעט היז רוחניות, אלזא הי געיוו אוועי היז רוחניות, מזה מובן בנידון דידן.

עם ישראל ענסערס ענד ענסערס אין די ווארסט טיימס ענד איווען מאר די רבי וואס סיטינג אין היז טשעיר לעיד דאון אלל די וועי עט די באדעם ענד צובראכן פיפל אוטסייד וואר הירינג די די די די קרעכטס די סייז ענד ענד די סקרימינג א מזכיר קאמס אין קען פרעגן עפעס די רבי וואוד סיט אפ ענד ביקאמס א ניו א ניו פייס די רבי די רבי די רבי איז נאט די רבי איז נאט טאטשט

יו דאנט האוו אין יור פאקעט מאר? דער רבי סמיילט און סעיד וויר גאנע גאו ראן דאון און סי מעיבי פיפל בראט מעיבי דער איז פעקסעס מעיבי דער איז דעט דעטס דעטס וואט א נשיא איז אלל לייף עווריטינג איז עם ישראל מזה מובן בנידון דידן גנותן של ישראל ווי דאס קומט ארויס בפרשתנו איז נישט אויף אזוי פיל הדגשה עס איז א גנות אדרבה ווי סאו די מעלה אויף די די די קרבן פסח איטס נאט סאו בעד דיס אמבערעסמענט אויף דעם ווארום מען געפינט נישט אז מען זאל פועל'ן עצם הקרבת הפסח דורך א בקשה צום אייבערשטן, נאר א השלמה צו דער הקרבה וואס אלע אידן זענען נתחייב געווארן יענעם יאר, די רבי יוזד איט היער עז א פלאס פאר די אידן, דעי סאו לעסט יער דעט הו גאט די סעקאנד פסח, א פיו אידן, וואט דיד דעי געט? השלמה, די עצם פסח הו טאלד דעם טו דו? דער אייבישטער, סאו דעי סעיד דיס יער וויר נאט גאנע עסק ביקאוס דער אייבישטער איז נאט גאנע גיוו אס א ניו פסח וויטאוט דיס, סאו איטס נאט סאטש א ביג גנות. ואידך, וואט העפענס איף משה רבינו און אהרן עסקט די אייבישטער צו דו א קרבן פסח, דען די עמבערעסמענט אויף די אידן קאמס אוט אין די פולעסט מעזשער, משה עסקט און יו דידנט עסק פאר פאר יערס, ואידך ווען משה ואהרן וואלטן געבעטן ביים אויבערשטן אז זיי זאלן מקריב זיין דעם קרבן פסח און וואלטן דאס געפועלט אפילו פאר אלע אידן, משה וואודנט האב דאן פאר הימסעלף אדער פאר עוועריבאדי, וואלט דאס גופא ארויסגעבראכט גנותן של ישראל נאך אין א גרעסערן אופן, וויי?

אוקיי, איז דעריבער, דאס איז די ערשט די פאנטש ליין, איז דעריבער האבן משה ואהרן זייענדיג רועים נאמנים, כדי נישט צו ארויסברענגען מער בגלוי גנותן של ישראל, נאט טו ברענג גנותן של ישראל, דזשאסט טו עד א ליטל ביט טו גנותן של ישראל, זיי דידנט דו איט, האבן זיי מוותר געווען אויף זייער עילוי, יו נאו וואט איט מיענס? יו נאו וואט קיינד אוו עילוי משה און אהרן קוד האב פון ברענגען קרבן פסח טערטי ניין טיימס? איי דאנט ניד די עילוי, איי דאנט ניד נאטינג, איי ניד עם ישראל נאט טו בי עמבערעסד, אין וועלכן זיי זיינען נישט נצטוה געווארן צו ברענגען א קרבן פסח דורך בעטן דאס אבי צו אפהיטן כבודן של ישראל, דעיר לייף איז טו וואטש כבודן של ישראל אות ט, על פי כל הנל ווי פינישט די רשי, פינישט די טינג, נאו ווי גאנע קאם טו יינו של תורה, על פי כל הנל יש לבאר על פי יינו של תורה שבפירוש רשי דאס וואס דער ענין אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה לערנט מען אפ למדת פון דער פרשה דא, דער אייבישטער וואנטס טו טיטש אס אז למדת א ניו טינג, אז איווען ווען דעיר איז די טו דעיטס קוד האב בין אנאדער טינגס וויי דווקא פסח דער רבי זעז יינו של תורה פנימיות התורה ווי פיינד וויי דער אייבישטער דיד איט דווקא אין דיס אין דיס סטארי דער חיוב פון פסח שני וואס דאס איז דער חידוש פון דער פרשה פסח שני איז דער חידוש פון די פרשה דיס איז די אינאוועישן דיס פרשה דעט ווי קוד דו א פסח שני איז ענינו נישט ווי דער אופן חיוב פון פסח ראשון איטס נאט לייק פסח ראשון און בכלל אנדערע מצוות איטס נאט איטס נאט די סעים וויי וואס איז לכתחילה אויסגעשטעלט געווארן און דארף זיין על פי סדר פון תורה בזמנו, תורה איז מסודר, תורה איז א סדר, תורה איז א ארדער אין גיווינג די מצוות, אין טון די מצוות, און דיס פסח שני איז סאמטינג דעט איז אוט אוו ארדער, נאר דאס איז אין אן אופן פון שלא על פי סדר, ביי די וואס האבן נישט מקריב געווען פסח בזמנו, דעטס וואי די תורה גיווס די איידיע אוו אין כסדרן, למדת השם דווקא ביי דיס טינג, אנבעליוועבל, און אויך. און אויך דער אופן ווי די מצוה איז געזאגט געווארן, דאס איז א דיפערנט טינג. אלל אלל די מצוות, האו דיד דעי, האו וואר דעי גיווען? דער אייבישטער געבט די מצוות. האו די, האו דיד דיס פסח שני קעם? ביי אס רעקוועסטינג איט. סאו איטס א דיפערנט טינג, איטס לא על פי סדר. סדר איז דער אייבישטער גיבט מצוות, היר איז שלא על פי סדר. דעטס וויי די תורה איז עמפעסייזינג היר. און אויך דער אופן ווי די מצוה איז געזאגט געווארן צו אידן, איז געווען שלא על פי הסדר.

טמאים לנפש, נאו ווי גאנע עקספליין ברוחניות, וואט איז טמאים לנפש? אין עבודת השם איז דאס דער ענין פון עבודת התשובה, וואס איז נישט ווי איינער וואס דינט דעם אויבערשטן בדרך הישר, יא? ווי סעי דעט איטס, דעי עסקט פאר איט, ביקאוז דעי, ביקאוז דעי וואר טמאים לנפש, טמא איז סאמבאדי דעט דידנט גאו אין די רייט וועי דעט דער אייבישטער קריעטעד, עז איט סעיז אין קהלת, אז דער אייבישטער קריעטעד אשר עשה אלקים את האדם ישר נאר איינער וואס איז דורך געפאלן חטא ופגם ועבר את הדרך דיס איז וואט איט קאמס טו טיטש אס וואס דאס איז דאך דער תוכן ענין פון טמא לנפש אדם ווי גערעדט אמאל בארוכה און דאס איז דער רמז אין רשי אין דעם מפני שהוא גנותן של ישראל נאו וויל אנדערסטענד בפנימיות הענינים אין יינו של תורה וואט איט מינס שהיא גנותן של ישראל איטס א אימבערעסמענט פאר די אידן, שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד, פארטי יערס דעי דידנט דו אנלי דיס פסח, אז אויך די הקרבה במשך די גאנצע ארבעים שנה האט געדארפט קומען אין אן אופן פון שלא על פי סדר, על דרך ווי דער אויבישטער האט זיי אנגעזאגט מקריב זיין דעם קרבן פסח בשנה השנית, וואס דאס שלא על פי סדר המצוה, ווייל במדבר זענען זיי נישט נתחייב געווארן און בעיקר אז זיי האבן דאס געדארפט מאנען און בעטן ביים אויבערשטן כנזכר לעיל סאו אין פנימיות הענינים איז אלסא די סעים טינג, די הקרבה אוו די פארטי יערס דעט דעי וואר ספאוזט טו עסק איז אלסא שלא על פי סדר וויי ביקאוז די אויבערשטער סעד ווען אר יו גאנע דו איט אין ארץ ישראל און דעי קאמינג ענד עסק איז שלא על פי סדר ווי סי איטס ענין אוו תשובה די טעם אויף דעם איז במשך די אלע יארן וואטס די ריזן ביקאוז במשך די אלע יארן שהיו ישראל במדבר איז דאס געווען א מצב פון לאחר החטא וואס דערפאר זיי זענען דאך געווען אין מדבר פארטי יערס אין מדבר אידן וואר עפטער די סין, נישט ווי דער מצב פון אידן ביי די הקרבה פון קרבן פסח במצרים, ווען דעי דיד די פירסט קרבן פסח אין מצרים, וואס זיי זענען דעמאלט געשטאנען אין א מצב פון ערשט געבארן געווארן אין יחזקאל, נבואת יחזקאל סעז דעט לידת עם ישראל איז ביי יציאת מצרים, סא דעי וואר דעט דעי וואר פיין, פארטי יערס דעי וואר אין חטא, ממילא האט זיך דעמאלט במדבר געפאדערט ביי אידן אן עבודה פון אין סדר, למעלה מסדר, בשעתא חדא עבודת התשובה ענד דיס איז די גנותן של ישראל דעט דעי דידנט דו די ענין אוו תשובה איווען איף איטס בעפאר די מרגלים איווען איטס בעפאר עווריטינג דער דער וואז אלרעדי די פאטענשל פאר דיס סא דעי שוד העוו דאן תשובה און דעס טינגס דעט איז לא על פי סדר און דער רבי אלוועיס עקספלעינד דעט וואט סעז ביי ביי קין והבל דעט דעי בראט א קרבן ו ו ואל קין ואל מנחתו לא שעה וואס מיינט לא שעה

איט שוד בי די גאולה האמיתית והשלימה ווארום ס'איז דאך כלו כל הקיצין די גמרא סעז אויך אין סנהדרין זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה באופן דמיד הן נגאלין דער רמבם סעז קלער אין הלכות תשובה ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין און מיד הן נגאלין בלשון פון תפילת העמידה אין שמונה עשרה דעט ווי סיי עוורי דיי טרי טיימס א דיי פון ימות החול את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח

און שבת ויום טוב ווי העוו יהי רצון ווי פינישינג אלוועיס שיבנה בית המקדש במהרה בימינו וכו' כפשוטו במהרה בימינו ממש